בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף ל"ה, האבן מיר נעכטן געזען א מחלוקת פון רבה און רב יוסף בשיטת די בין השמשות דרבי יהודה, רבה האט געלערנט אז די בין השמשות דרבי יהודה הייבט זיך אן ביים שקיעה און ס'ענדיגט זיך ווען די הימל איז שווארץ, וואס דאס נעמט אזוי לאנג ווי ס'נעמט צו גיין דריי פערטל מיל, מה שאין כן רב יוסף האט געלערנט אז די בין השמשות איז קערצער, ס'הייבט זיך הערשט אן ווען די אונטערשטע חלק פון די הימל איז שווארץ, און דאס נעמט אזוי לאנג ווי עס נעמט צו גיין צוויי דריטל מיל, וואס טייטש רבה'ס בין השמשות איז לענגער ווי רב יוסף'ס, דאס איז קודם כל, חוץ פון דעם וואס רבה'ס שיעור איז דריי פערטל, וואס טייטש א נאמבער וואס איז געבויט אויף דריי, און רב יוסף'ס שיעור איז צוויי דריטל, א נאמבער וואס איז געבויט אויף צוויי, זאגט יעצט די גמרא, דף ל"ה עמוד א' אויבן וחילופה, זאגט די גמרא וחילופה בחלתא, וואס טייטש לענין חלתא איז טייטש כוורת, לענין א כוורת, וואס דאס איז אזא סארט כלי, איז ר' יוסף און רבה האלטן איינס פונקט פארקערט פון די אנדערע פון דא, וואס טייטש ר' יוסף'ס שיעור העט זיין לענגער פון רבה'ס שיעור, און ר' יוסף'ס העט זיין געבויט אויף דריי, און רבה'ס העט זיין געבויט אויף צוויי. זאגט די גמרא, דאמר רבה, ווייל רבה האט געזאגט, גיימיר יעצט זען וואס איז געווען די מחלוקת פון רבה און ר' יוסף לענין א כוורת, זאגט רבה אזוי, חלתא א כוורת, בת תרי כורי וואס מען קען אריינלייגן אין דעם צוויי כור, ס'איז אזא סארט כלי וואס איז אזוי גרויס ווי צוויי כור, שרי לטלטולה, מעג מען דאס טראגן שבת ווייל ס'הייסט א כלה, וואס טייטש אזוי? ס'דא געוויסע כלים וואס חכמים האבן גע'אסר'ט צו טראגן שבת אלץ מוקצה, פארוואס איז עס מוקצה? ווייל אזעלכע ריזיגע כלים וואס ווען ס'איז פול קען מען דאס נישט טראגן, דאס אזא סארט כלי איז מוקצה, ווייל מען קען עס סיי ווי סיי נישט טראגן אויף א נארמאלע אופן, און במילא זאגט דא רבה אז אזא כלי אזא כוורת וואס גייט אריין אין דעם צוויי כור מעג מען טראגן ס'הייסט נישט קיין מוקצה ובת תלתא כורי, אבער אזא כוורת גייט אריין אין דעם דריי כור אסור לטלטולה דאס טאר מען שוין נישט טראגן שבת, פארוואס ווייל היות וואס אזוי מין גרויס. אז ווען ס'איז פול קען מען עס נישט טראגן, ס'איז צו הייקל די כלי אדער ס'איז סתם אזוי צו שווער, און במילא היות וואס די דרך איז נישט צו טראגן אזא פולע כלי אפילו אינמיטן די וואך, הייסט עס מוקצה. ורב יוסף אמר, רב יוסף זאגט, בת תלתא כורי נמי שרי, בת ארבעה כורי אסור, פון דריי כור מעג מען נאך אויך טראגן ווייל דאס קען מען נאך אויך נארמאל טראגן, נאר פון פיר כור דאס איז מוקצה וואס דאס טאר מען נישט טראגן, און ממילא זעהן מיר דא אז רבה לאזט טראגן א כלי פון צוויי כור, רב יוסף לאזט טראגן א כלי פון דריי כור, זעהן מיר אז קודם כל רב יוסף'ס שיעור איז גרעסער ווי רבה'ס, און אויך רבה'ס איז געבויט אויף צוויי, און רב יוסף'ס איז דא געבויט אויף דריי. זאגט יעצט אבער די גמרא, נאכדעם וואס רבה האט געזאגט אז מען מעג טראגן פון צוויי כור, זאגט די גמרא אבער למעשה אז רבה האט גע'פסק'נט אנדערש, אמר אביי, בעי מיניה דמר איך האב געפרעגט פון רבה א שאלה צו איך מעג טאקע טראגן א כוורת, בשעת מעשה וואס טייטש נישט האט געפרעגט הייפאטעטיש העט איך וועט איך נאר ס'איז טאקע געווען א מעשה וואס האט געהאט א כוורת וואס ער האט געוואלט טראגן ואפילו בת תרי כורי לא שרא לי אפילו א כלי פון צוויי כור האט ער מיך אויך נישט געלאזט טראגן ווייל ער האט געהאלטן ס'איז מוקצה זאגט אונז די גמרא כמאן ווי וועם האט רבה געהאלטן אז רבה האט געזאגט אז א כלי פון צוויי כור טאר מען נישט טראגן כהאי תנא אזוי ווי די תנא וואס מען וועט יעצט זען, דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כלים אזוי, כוורת הקש וכוורת הקנים, א כוורת וואס איז געמאכט פון קש פון שטרוי, אדער א כוורת א כלי וואס איז געמאכט פון קנים פון אזעלכע העלצערלעך שטעקעלעך, און די זעלבע זאך איז בור ספינה אלכסנדרית, אויף א ספינה אלכסנדרית איז א סארט שיף וואס פלעגט דארט זיין א גרויסע כלי צו האלטן אין דעם וואסער מען זאל קענען טרינקען ווייל דער שיף איז געפארן א לאנגע וועג האט מען געדארפט מיטנעמען וואסער, על כל פנים די אלע כלים איז אף על פי שיש להם שוליים, און די מפרשים זענען נישט דא גורס די ווארט אף על פי, נאר די עיקר זענען זיי דא גורס שיש להם שוליים, וואס טייטש די כלים, דווקא ווען זיי האבן שוליים, טאמער זיי האבן נישט קיין שוליים קענען זיי טמא ווערן, טאמער זיי האבן שוליים היות זיי זענען אזוי גרויס, און שוליים איז טייטש פון אויבן איז דא אזא ברים פון ארום און ארום וואס דאס מאכט אז ס'איז נאך שווערער צו טראגן די כלי, ווייל טאמער ס'האט נישט קיין שוליים קען מען איבערדרייען די כלי און עס דרייען, זאל זיך וואלגערן אזוי. מיט שוליים קען זיך עס אפילו נישט וואלגערן, און במילא איז עס אזא סארט כלי וואס איז אזוי מין גרויס אז ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, גיימיר יעצט זען וואס איז טאקע די גרויסקייט, וואס איז די שיעור כדי עס זאל נישט קענען מקבל זיין קיין טומאה, זאגט דארט די משנה, והן מחזיקות ארבעים סאה בלח שהן כוריים ביבש, וואס קען האלטן פערציג סאה רינעדיגע משקאות, וואס דאס קומט אויס צו זעכציג סאה וואס דאס איז צוויי כור, צוויי כור איז זעכציג סאה, איז אזא סארט כלי איז טהורים איז נישט מקבל קיין טומאה. פארוואס טאקע זענען די כלים נישט מקבל קיין טומאה, ווייל די דין איז אז א כלי עץ וואס די דרך איז עס נישט צו רוקן איז נישט מקבל קיין טומאה, און במילא די כלים זענען אזוי גרויס אז די דרך איז דאס נישט צו רוקן און במילא איז עס נישט מקבל קיין טומאה, על כל פנים האט מען געזען דא אז א כלי וואס האלט פערציג סאה בלח וואס דאס איז זעכציג סאה ביבש, פארוואס א חילוק צווישן לח און יבש, די חילוק איז פשוט, לח א כלי וואס מען קען אנפילן מיט א משקה, די משקה גייט נאר ביז די אויבערשטע חלק פון די כלי, מען קען נישט איבערפליסן די משקה העכער די כלי, טאמער מען גיסט אריין נאך משקה גיסט זיך אלץ אויס, מה שאין כן א יבש, אז מען לייגט אריין א טרוקענע זאך אין א כלי, קען מען עס איבערפילן סאך סאך סאך מער, און במילא א כלי, זאגט דא די משנה, וואס קען האלטן פערציג סאה נאס, קען האלטן א גאנצע דריטל מער, ס'קען האלטן זעכציג סאה טרוקן, וואס אזא סארט כלי איז טהור, אבער דאס האבן מיר געזען דא, אז א כלי וואס האלט צוויי כור, איז אזא סארט כלי וואס מען קען נישט רוקן, און במילא אזוי אויך האט רבה געהאלטן, אז אזא סארט כלי וואס האלט צוויי כור, קען מען נישט רוקן, און אז מען קען דאס נישט רוקן איז דאס מוקצה וואס מען טאר דאס נישט טראגן שבת, זאגט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט, שמע מינה דרך אגב, אז האי גודשא תילתא הוי אז די גודש, די איבערפליסונג וואס מען קען איבערפליסן א טרוקענע זאך מער ווי א נאסע זאך, איז א דריטל, אזוי ווי מען זעט דא, זעכציג סאה איז א דריטל מער פון פערציג, אזוי ווי די משנה האט דא געזאגט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן נעכטן געזען די מחלוקת פון רבה רב יוסף בשיטת ר' יהודה, אזוי ווי מען האט היינט נאכאמאל אויסגערעדט, ווען הייבט זיך אן בין השמשות, צו ביי די שקיעה, צו ווען די הימל ווערט אביסל שווארץ, אבער דאס האבן מיר זעכער געזען אז די שאלה צו די הימל איז רויטליך צו נישט איז א שאלה אויף די מזרח זייט פון די הימל, וואס דאס איז קעגן איבער דארט ווי די זון גייט אונטער, זאגט יעצט די גמרא, אביי חזייה לרבא דקא דאוי למערב, אביי האט געזען ווי רבא קוקט צו די מערב זייט צו זען צו ס'איז רויטליך די הימל צו נישט, צו וויסן צו ס'איז שוין נאכט צו נישט, אמר ליה האט אביי געזאגט צו רבא, והתניא מ'האמיר דאך געלערנט אין א ברייתא כל זמן שפני מזרח מאדימין, וואס קוקסטו צו מערב דארף קוקן צו מזרח, אמר ליה האט רבא געענטפערט, מי סברת פני מזרח ממש, לא, פנים המאדימין את המזרח, וואס טייטש רבא האט געענטפערט אז דאס וואס שטייט אין די ברייתא פני מזרח מיינט נישט דווקא די פני מזרח, נאר ס'מיינט בעיקר די פני מערב, וואס די מערב שיינט פער צופאל אויף די מזרח זייט, און במילא קען מען אויך זען א געוויסע רויטליכקייט א געוויסע אדמימות אויף די מזרח זייט, אבער די עיקר איז, זאגט רבא, די מערב זייט. איכא דאמרי ס'דא וואס זאגן אז די מעשה איז געגאנגען אביסל אנדערש, אז רבא חזייה לאביי דקא דאוי למזרח, רבא האט געזען אביי ווי אביי דער וואס קוקט צו מזרח, אמר ליה, האט רבא געזאגט צו אביי וואס קוקסטו צו מזרח, מי סברת פני מזרח ממש, מיינסט אז דאס וואס די ברייתא זאגט פני מזרח מיינט מען דארף קוקן צו מזרח, ניין, פנים המאדימין את המזרח מען רעדט וועגן די מערב זייט וואס די מערב זייט איז גורם אז די מזרח זייט זאל אויך זיין אביסל רויט אבער אוודאי די עיקר איז די מערב זייט, זאגט יעצט די גמרא וסימנך כוותא וואס טייטשט די סימן אז ווען איין זייט שיינט צום צווייטן, די סימן איז א פענסטער, אזוי ווי ס'מאכט זיך אז ווען א מענטש האט א פענסטער אויף זיין הויז איז די זון ווען די זון איז קעגן איבער די פענסטער שיינט עס אויף די וואנט קעגן איבער און אפילו אז די זון איז נישט ממש קעגן איבער די פענסטער לייכט עס נאך אויף די זייט קעגן איבער, די זעלבע זאך ווען די זון גייט אראפ, וואס די זון גייט אראפ אויף די מערב זייט, איז אין הכי נמי מען זעהט אויף די מזרח זייט אביסל אזוי ווי מען זעהט דורך א פענסטער, אבער די עיקר איז די מערב זייט. זאגט די גמרא ווייטער, נעכטן האבן מיר געזעהן די מחלוקת פון רבה און רב יוסף בשיטת רבי יודא, וואס האט רבי יודא געמיינט מיטן בין השמשות אזוי ווי מען האט יעצט געזעהן. למעשה אבער האבן מיר אויך נעכטן געזעהן אז רבי יודא איז נאר די ערשטע שיטה, שפעטער געווען א רבי נחמיה וואס האט געהאלטן אז די בין השמשות איז נאך קערצער, ווי לאנג ס'דויערט צו גיין א האלבע מיל וואס דאס איז בערך ניין מינוט, און מען האט געזען רבי יוסי וואס רבי יוסי האלט אז די גאנצע בין השמשות איז כהרף עין, ברענגט יעצט די גמרא די צווייטע שיטה די שיטה פון ר' נחמיה וואס מען האט נעכטן געזען, ר' נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל, פון די שקיעה ווי לאנג ס'דויערט צו גיין א האלבע מיל דאס איז בערך ניין מינוט, אזוי לאנג איז בין השמשות, זאגט די גמרא, אמר רב חנינא, האט רב חנינא געזאגט, הרוצה לידע שיעורו של ר' נחמיה, איינער וואס וויל וויסן פונקטליך די שיעור פון ר' נחמיה ווען ס'ענדיגט זיך בין השמשות, איז יניח חמה בראש הכרמל, זאל ער גיין אויפן שפיץ פונעם בארג כרמל, און ווען ער וועט זען אז די זון האלט ביים אונטערגיין, וואס טייטש כמעט פארן שקיעה, וירד ויטבול בים ויעלה, וזה שיעורו של ר' נחמיה, וואס טייטש ער זאל אראפגיין אונטן, ער זאל זיך טובל'ען, צוריק ארויף גיין אויפן שפיץ בארג, דאס איז די שיעור פון ר' נחמיה, וואס דאס הייסט אז איינער וויל זיך טובל'ען, און ס'רעדט זיך ביי איינער וואס איז טמא וואס דארף א טבילה מיט הערב שמש, וואס טייטש ער דארף זיין געטובל'ט ווען ס'איז נאך טאג, איז ער זאל ער ארויף גיין אויפן בארג, ווען ער זעט אויפן בארג אז ס'גייט ווערן שקיעה זאל ער אראפ לויפן, אזוי העט ער אנגעיאגן זיך צו טובל'ען פארן שקיעה, שפעטער העט ער צוריק ארויף גיין די בארג, וואס ער העט אנהייבן ארויף גיין די בארג ווען ס'ווערט שקיעה, ווילאנג ס'דויערט ארויף צו גיין די בארג, דאס איז די שיעור פון ר' נחמיה, דאס איז א סימן, אמר רב חייא, האט רב חייא געזאגט, דרך אגב נאך סימנים, הרוצה לראות בארה של מרים, איינער וואס וויל זען די בארה של מרים, וואס די אידן האבן געטרינקען פון דארט אין מדבר, דאס די שטיין וואס משה רבינו האט געדארפט זאגן און געשלאגן, איז דער שטיין, איינער וואס וויל עס זען, יעלה אל ראש הכרמל, זאל ער ארויף גיין צום שפיץ בארג כרמל, ויצפה און ער זאל קוקן אויפן ים, ויראה ער העט זען אויפן וואסער, כמין כברה בים אזא זיפ אזא שטיין וואס קוקט אויס ווי א זיפ אינמיטן די ים אינמיטן די וואסער וזהו בארה של מרים דאס איז די בארה של מרים זאגט די גמרא דרך אגב ווען מען רעדט שוין פון די בארה של מרים אמר רב האט רב געזאגט מעיין המיטלטל טהור די דין איז אז מען קען זיך נישט טובל'ען אין סתם יעדע וואסער וואסער וואס איז מים שאובין קען מען זיך נישט טובל'ען אין דעם מי באר וואסער וואס קומט ארויס פון א ברונען איז כשר פאר א מקווה ממילא זאגט רב, טאמער די ברינען איז נישט מחובר לקרקע, וואלט געווען א סברא צו זאגן אז די וואסער וואס קומט ארויס פון די ברינען קומט נישט פון די ערד ובמילא קען מען זיך נישט טובל'ען אין דעם, זאגט רב ס'איז נישט אזוי, די וואסער קומט יא פון די תהום און מ'קען זיך אין דעם טובל'ען, איי וואסערע שטיין רעדט זיך דאס ווי דא א באר וואס איז נישט מחובר לקרקע, זאגט רב טאקע וזהו בארה של מרים, מען רעדט דא פון די בארה של מרים. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יהודה אמר שמואל, האט רבי יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, מען גייט יעצט נעמען די דריטע שיטה פון די ברייתא, די שיטה פון רבי יוסי וואס רבי יוסי האט געזאגט אז בין השמשות איז כהרף עין עס נעמט ממש א האלבע רגע, זאגט רבי יהודה אמר שמואל, בין השמשות דרבי יהודה, כהנים טובלים בו, וואס טייטש דער בין השמשות, מען האט געזען די מחלוקת פון רבה רב יוסף צו עס הייבט זיך אן ביים שקיעה צו עס הייבט זיך אן ווען די הימל הייבט אן ווערן רויטליך און ס'ענדיגט זיך סאך שפעטער, ווען דער הימל איז אינגאנצן שווארץ, דער בין השמשות טאמער א כהן טובל'ט זיך דעמאלטס בשעת דער בין השמשות, און א כהן בעצם וואס טובל'ט זיך כדי צו טהור ווערן כדי צו קענען עסן תרומה דארף זיך טובל'ען ווען ס'איז נאך טאג, איז דער בין השמשות הייסט נאך טאג, און במילא ווען ס'וועט ווערן נאכט עט ער זיין טהור. פרעגט די גמרא למאן, פאר וועמען איז דער לויט וועלכע שיטה דאס געזאגט געווארן? אילימא לרבי יהודה, עסט וועלן זאגן לויט רבי יהודה אליין, וואס רבי יהודה איז דער וואס געבט די שיעור פון בין השמשות לויט אים מעג זיך א כהן דעמאלטס טובל'ען, ווי קען זיין אזא זאך? ספיקא, לויט רבי יהודה איז דאך עס בין השמשות, אז ס'איז א בין השמשות דאך איז עס ספק יום ספק לילה, און ממילא קען נישט זיין אז א כהן זיך מעגן דעמאלטס טובל'ן ווייל ס'איז א ספק קען זיין אז ס'איז ביינאכט, ביינאכט טאר מען זיך שוין נישט טובל'ן עט ער נישט ווערן ריין, אלא נאר, וואס דען, זאגט די גמרא בין השמשות דרבי יהודה לרבי יוסי, כהנים טובלים בו, מען רעדט דא לשיטת רבי יוסי, וואס רבי יוסי האלט אז די בין השמשות איז כהרף עין, איז לויט אים, קען מען זיך טובל'ן אין די בין השמשות דרבי יהודה, פארוואס ווייל די בין השמשות דרבי יהודה איז נאך טאג, און ווען ווערט טאקע נאכט? ביי די בין השמשות דרבי יוסי, וואס די בין השמשות דרבי יוסי איז נאך די בין השמשות דרבי יהודה, די סעקונדע איז טאקע נאך די בין השמשות דרבי יהודה, ממילא די גאנצע בין השמשות דרבי יהודה איז טאג, שפעטער ווען ס'קומט בין השמשות דרבי יוסי פשט ער האט זיך שוין געטובל'ט, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס די חידוש? פארשטייט זיך אז מ'קען זיך טובל'ן לויט רבי יוסי אין די בין השמשות דרבי יהודה, זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא? כ'וואלט ווען געמיינט אז בין השמשות דרבי יוסי מישך שייך בדרבי יהודה, וואס טייטש איך וואלט געמיינט אז די בין השמשות דרבי יוסי די סעקונדע ווען איז דאס, כ'וואלט געקענט זאגן אז ס'איז טאקע נאך די בין השמשות דרבי יהודה אבער נישט ממש נאך נאר אין די בין השמשות פון רבי יהודה די לעצטע סעקונדע, בין השמשות דרבי יהודה לאמיר זאגן איז איז איז צען מינוט, די לעצטע האלבע מינוט די לעצטע האלבע פאר סעקונדעס דארט פון רבי יהודה'ס בין השמשות איז די בין השמשות דרבי יוסי, אויב אזוי קומט אויס אז א כהן וואס טובל'ט זיך אין די לעצטע פאר סעקונדעס פון די בין השמשות דר' יהודה איז לויט ר' יוסי האט ער אויך נישט יוצא געווען זיין טבילה, פארוואס? ווייל ער האט זיך גע'טובל'ט אין די בין השמשות פון ר' יוסי אויכעט, דאס איז די חידוש דא, ניין? קא משמע לן, פאר דעם איז שמואל מחדש אז ניין אז דשלים בין השמשות דר' יהודה והדר מתחיל בין השמשות דר' יוסי, אז די ר' יהודה'ס בין השמשות ענדיגט זיך, נאר נאכדעם הייבט זיך ערשט אן די בין השמשות דר' יוסי וואס דאס דויערט אפאר סעקונדעס, און במילא איז די גאנצע בין השמשות דר' יהודה לשיטת ר' יוסי קען מען זיך טובל'ען, זאגט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האט רבה בר חנה נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה לענין שבת, והלכה כרבי יוסי לענין תרומה, אז די הלכה איז ווי רבי יהודה ווען ס'קומט צו שבת צו מאכן א מלאכה, און די הלכה איז ווי רבי יוסי ווען ס'קומט צו תרומה וועט מען שוין זעהן לגבי וואס דאס מיינט, אבער על כל פנים, פרעגט אבער די גמרא, היות וואס רבי יוחנן פסק'נט דא ביי איין הלכה ווי רבי יהודה און ביי א צווייטע הלכה ווי רבי יוסי, איז פשט איז אז ער אליין האט געהאט א ספק, ווי וועם די הלכה איז, און במילא האט ער מחמיר געווען ווי ער האט געקענט, איין פלאץ האט ער מחמיר געווען ווי רבי יהודה, און די צווייטע פלאץ האט ער מחמיר געווען ווי רבי יוסי, אזוי ווי ביי יעדע פלאץ ווי מען האט א ספק, און במילא פרעגט די גמרא אזוי, בשלמא הלכה כרבי יהודה לענין שבת, לחומרא, גאנץ גוט לענין שבת, וואס דו זאגסט די הלכה איז ווי רבי יהודה איז א חומרא, פארוואס ווייל די בין השמשות דרבי יהודה הייבט זיך אן אסאך פאר די בין השמשות פון רבי יוסי, ממילא ערב שבת ווען ס'ווערט שבת, דאס אז רבי יוחנן פסק'נט אז בין השמשות הייבט זיך שוין אן פריער, קומט אויס שבת הייבט זיך אן פריער איז א חומרא, אבל לענין תרומה מאי, אבל לענין תרומה וואס רבי יוחנן זאגט אז די הלכה איז כרבי יוסי לענין תרומה, לגבי וואס? אילימא לטבילה, וועסטו וועלן זאגן אז ס'רעדט זיך לטבילה, ס'טייטש דאס וואס מ'האט יעצט געזען, אז א כהן קען זיך רואיגערהייט טובל'ען די גאנצע ביין השמשות פון רבי יהודה, ווייל סיי ווי סיי איז די הלכה ווי רבי יוסי. דאס קען נישט זיין זאגט די גמרא פארוואס ווייל ספיקא הוא, רבי יוחנן זאגט דאך האסט דאך א ספק ער האט א ספק ווי וועם די הלכה איז, און ווי קען ער מיקל זיין און פסק'ענען ווי רבי יוסי לענין תרומה, בשעת וואס ער האט א ספק אז אפשר איז די הלכה ווי רבי יהודה, ער וואלט געדארפט פסק'ן ווי רבי יהודה אז מען קען זיך נישט טובל'ן די גאנצע בין השמשות דרבי יהודה נאך די שקיעה קען מען זיך שוין נישט טובל'ן אלא זאגט די גמרא טאקע אז נישט דאס האט רבי יוחנן געמיינט צו זאגן ווען ער האט געזאגט הלכה כרבי יוסי לענין תרומה נאר ער האט געמיינט צו זאגן לאכילת תרומה אויף צו עסן תרומה דלא אכלי כהנים תרומה עד דשלים בין השמשות דרבי יוסי וואס טייטש א כהן וואס האט זיך געטובל'ט היינט טאר נישט אנהייבן צו עסן תרומה ביז נאך די בין השמשות פון רבי יוסי וואס ווי מ'האט מיר געשמועסט די בין השמשות פון רבי יוסי איז נאך די בין השמשות דרבי יהודה מ'דארף ווארטן לענגער ממילא קומט אויס ס'איז טאקע אויך א חומרא. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל א סימן צו וויסן ווען ס'איז נאכט ווען ס'איז בין השמשות ווען נישט זאגט רב יהודה אמר שמואל כוכב אחד יום טאמער א מענטש זעט איין שטערן אין הימל איז א סימן ס'איז טאג שניים טאמער מ'זעט צוויי איז א סימן אז ס'איז בין השמשות שלושה ווען מ'זעט שוין דריי שטערנעס, לילה, איז דעמאלטס איז זיכער נאכט. תניא נמי הכי, מ'האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אויך אזוי כוכב אחד יום, שניים בין השמשות, שלושה לילה, אמר רבי יוסי, האט רבי יוסי צוגעלייגט לגבי די כוכבים, לא כוכבים גדולים הנראים ביום, ולא כוכבים קטנים שאין נראים אלא בלילה, אלא בינונים, מ'רעדט נישט קיין גרויסע שטערנעס וואס מ'קען זען אפילו מיטן טאג, נישט אזעלכע שטערנעס ציילט מען, און זיי זענען אויך נישט קיין פיצי שטערנעס וואס מ'זעט נאר ביינאכט, נאר מיטלמעסיגע שטערנעס ווען מען זעט איינס איז טאג, צוויי איז בין השמשות, און דריי איז נאכט. איז די מפרשים זענען שוין מסביר ווי קומט דא אריין די סימן, אונז האבן דאך שוין געזען וואס טייטש די סימן איז לשיטת רבי יודא, אונז האבן שוין געזען רבי יודא אליין זאגט וואס איז די סימן, ווען די הימל ווערט שווארץ ווען די הימל ווערט רויט, אונז ווייסן מ'קען אליין זען די סימנים דארף נישט קיין נייע סימן פון שטערנעס, איז דא צוויי תירוצים פון די מפרשים, איין תירוץ איז אז אין די הימל'ס קאליר איז נישט יעדער א בקי שטערנעס קען יעדער זען, יעדער פארשטייט צו שטערנעס, און די אנדערע מפרשים זאגן פונקט פארקערט, אז צו שטערנעס פארשטייט מען עס וואס מיינט א מיטלמעסיגע שטערן, וואס איז א גרויסע שטערן, א קליינע שטערן, פארדעם די צווייטע סימן, ווען די הימל ווערט רויט שווארץ, דאס ווייסט יעדער, און דאס איז די סימן וואס מען קען זיך סומך זיין אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט מיר געזען אז טאמער איינער טוט א מלאכה בין השמשות, דארף ער ברענגען אן אשם תלוי. זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר ר' יוסי בר' זבידא, העושה מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאת ממה נפשך, טאמער איינער טוט א מלאכה אין ביידע בין השמשות'ן, סיי ער טוט א מלאכה פרייטאג צונאכטס בין השמשות, און סיי ער טוט א מלאכה מוצאי שבת בין השמשות, דעמאלטס דארף ער נישט ברענגען קיין אשם תלוי, נאר ער דארף ברענגען א חטאת גאר, פארוואס דארף ער ברענגען א חטאת? ווייל ממה נפשך האט ער מחלל שבת געווען, טאמער כ'גיי זאגן די בין השמשות איז בעצם טאג, איז פרייטאג צו נאכטס האט ער טאקע נישט מחלל שבת געווען, ווייל ס'איז נאך פרייטאג, אבער מוצאי שבת בין השמשות האט ער יא מחלל שבת געווען ווייל ס'איז נאך שבת, מה שאין כן טאמער כ'זאג בין השמשות איז נאכט, איז מוצאי שבת האט ער נישט מחלל שבת געווען ווייל ס'איז שוין געווען מוצאי שבת, אבער פרייטאג צו נאכטס האט ער מחלל שבת געווען ממילא ממה נפשך דארף ער ברענגען א חטאת זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רבא לשמעיה רבא האט אים אנגעווארנט פאר זיין שמש אתון דלא קים לכו בשיעורא דרבנן עטס וואס עטס זענטס נישט בקי אין די סימנים פון בין השמשות וואס די חכמים האבן געגעבן איז אדשימשא אריש דיקלי אתלו שרגא וואס טייטש עטס זאלטס צינדן די שבת לעכט ווען עטס זעהטס די זון, ווען דו זעהסט די זון שיינט אויף די שפיץ פון די טענענביימער, דאס איז א סימן אז די זון גייט אונטער, און ממילא זאלסטו צינדן, ווייל דו ווייסט נישט ווען בין השמשות הייבט זיך אן ווען סענדיגט זיך, פרעגט די גמרא ביום המעונן מאי, וואס איז מיט א טאג וואס איז פארוואלקנט און מקען נישט זעהן די זון, וואס איז דעמאלטס די סימן, ענפערט די גמרא, במתא חזי תרנגולא, אינעם שטאט, וואס אין די שטאט פלעג אמאל זיין תרנגולים, ווען דו זעהסט אז די תרנגול באזעצט זיך אוועק ביינאכט, יעדע פארנאכט די תרנגולים פלעגן זיך אוועק זעצן אויף די קורות, אויף די באלקענעס פלעגן זיי זיך אוועק זעצן, ווען דו זעסט זיי זעצן זיך אוועק און זיי ארבעטן און נישט מער ארום און זיי דרייען זיך שוין נישט דאס א סימן אז ס'נאכט און בדברא אין די פעלדער וואס ס'פלעגט נישט זיין קיין תרנגולים אין די פעלדער איז עורבין ווען דו זעסט די עורבין באזעצן זיך אויף די ביימער איז א סימן אז ס'ווערט נאכט און מ'דארף שוין צינדן לעכט אי נמי ס'איז דא וואס זאגן א צווייטע עצה איז אדאני ס'איז דא אזא געוויקס וואס וואקסט אויפן פעלד וואס בייגט זיך צום זון און במילא אינדערפרי איז עס געבויגן צו מזרח ביינאכט צו מערב און ווען מ'זעט ס'איז שטארק געבויגן צו מערב איז א סימן אז ס'ווערט נאכט און מ'דארף שוין צינדן לעכט. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שש תקיעות תוקעין ערב שבת מ'בלאזט יעדע ערב שבת כדי א סימן אז שבת קומט אריין בלאזט מען זעקס תקיעות וואס טייטש רשי זאגט וועלכע זעקס תקיעות תקיעה תרועה תקיעה תקיעה תרועה תקיעה אויף דעם סדר איז אזוי ווייל וואס האט מען געבלאזן זעקס מאל איז געווען א סדר אז ראשונה ווען מ'האט געבלאזן די ערשטע מאל איז געווען א סימן להבטיל את העם ממלאכה שבשדות די מענטשן וואס פלעגן ארבעטן אויפן פעלדער ווייט אוועק ס'האט גענומען א לאנגע צייט ביז מ'פאקט צאם אלע די כלים ביז מ'קומט צוריק אהיים און במילא די ערשטע תקיעה איז געווען פאר זיי, זיי זאלן אנהייבן פאקן די פעק און אנהייבן אהיימצוגיין, שניה, די צווייטע תקיעה וואס איז געווען אביסל שפעטער, איז להבטיל עיר וחנויות, די אלע געשעפטלעך, די געשעפטן אין שטאט, דארפן אויך אנהייבן צו פארמאכן ביי די צווייטע תקיעה, שלישית, די דריטע תקיעה, איז א סימן להדליק את הנר, אז מען דארף שוין צינדן די לעכט, און אזוי ווי מען האט שוין געזען אין די משנה, די לעכט דארף מען צינדן נאך פארן שקיעה, פאר בין השמשות, און במילא איז די דריטע תקיעה געווען א סימן אויף דעם, דברי ר' נתן, אזוי זאגט ר' נתן. רבי יהודה הנשיא אומר, רבי יהודה הנשיא זאגט אז די דריטע תקיעה איז געווען א סימן, שלישית, לחלוץ תפילין, ס'איז א סימן מ'דארף שוין אויסטון די תפילין ווייל שבת גייט מען נישט קיין תפילין, אמאליגע צייטן פלעגט מען גיין תפילין א גאנצע טאג, די דריטע תקיעה א סימן אויסטון די תפילין, לויט רבי יהודה זאגט רשי לויט רבי יהודה הנשיא איז די דריטע תקיעה א סימן לחלוץ תפילין, און די פערדע תקיעה איז גאר די סימן להדליק את הנר, זאגט די ברייתא ווייטער, ושוהה, נאך די דריטע תקיעה, ווארט מען אביסל צייט, ווי לאנג ווארט מען כדי צליית דג קטן או כדי להדביק פת בתנור, אזוי לאנג ווי עס דויערט צו בראטן א קליינע פישל אדער באקן א ברויט אינעם אינעם אויוון, דאס איז אויך א קורצע צייט, און נאכדעם ווען ס'איז דא גענוג צייט אז טאמער איינער האט נישט געהאט גענוג עסן אויף שבת קען ער נאך אריינכאפן קאכן און באקן, און ווען ס'ענדיגט זיך די תקופה, ותוקע ומריע ותוקע ושובת, מען בלאזט נאך איין תקיעה תרועה תקיעה, און דאס א סימן אז שבת איז געקומען און קיינער טאר מער נישט טון קיין מלאכות, זאגט די גמרא, אמר רבי שמעון בן גמליאל, האט רבי שמעון בן גמליאל צוגעלייגט מה נעשה להם לבבלים וואס זאל מען טון צו די בבלים שתוקעין ומריעין ושובתין מתוך מריעין, וואס טייטש אנשטאט זאלן מאכן תקיעה תרועה תקיעה מאכן זיי תקיעה תרועה, זיי פירן נישט אויס די לעצטע תקיעה, און אזוי ברענגן זיי אריין דעם שבת, און ממילא זאגט רבי שמעון בן גמליאל ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע מנהג וואס קען איך זיי טון, איז אזוי פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט תוקעין ומריעין, הוו להו חמש, טאמער זיי פירן נישט אויס די לעצטע תקיעה קומט אויס אז זיי בלאזן אלס צוזאמען נאר פינף תקיעות, אונז האמיר דאך געזען מען דארף בלאזן זעקס, אלא נאר זאגט די גמרא טאקע שתוקעין וחוזרין ותוקעין ומריעין ושובתין מתוך מריעין וואס טייטש אנשטאטס מאכן תקיעה תרועה תקיעה מאכן זיי תקיעה תקיעה און נאכדעם א תרועה און אזוי קומט אריין די שבת, אבער רבי שמעון גמליאל זאגט וואס קען איך זיי טוהן, פארוואס קען ער זיי גארנישט טוהן ווייל מנהג אבותיהם בידיהם, דאס איז געווען די מנהג אין בבל. זאגט די גמרא ווייטער, מתני ליה רב יהודה לרב יצחק בריה, רב יהודה האט געזאגט פאר זיין זון רב יצחק אז שנייה להדליק את הנר, אז די צווייטע תקיעה וואס טייטש די תרועה, די צווייטע בלאז, דאס איז א סימן אז מען דארף צינדן די לעכט. פרעגט די גמרא כמאן, ווי וועלכע שיטה איז דאס? דאס שטימט נישט מיט קיינעם, לא כרבי נתן, וואס רבי נתן האט געזאגט הדלקת הנר איז ביי די דריטע, ולא כרבי יהודה הנשיא, אויך נישט לויט רבי יהודה הנשיא, וואס רבי יהודה הנשיא האמיר דאך אויסגעשמועסט האט רש י געזאגט דארף מען צינדן ביי די פערדע, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא מ'דארף טוישן די גירסא, שלישית להדליק את הנר, כמאן כרבי נתן, ער האט אים טאקע נישט געזאגט אז מ'דארף צינדן לעכט ביי די צווייטע נאר ביי די דריטע וכשיטת רבי נתן. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט יעצט א ברייתא וואס רעכנט אויך אויס די זעקס תקיעות, תנא דבי רבי ישמעאל מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שש תקיעות תוקעין ערב שבת, מ'בלאזט זעקס תקיעות אז שבת קומט אריין, התחיל לתקוע תקיעה ראשונה, נמנעו העומדים בשדה מלעדור מלחרוש מלעשות כל מלאכה שבשדות, די אלע פעלד-ארבעטערס האבן אויפגעהערט צו גראבן און צו מאכן חריש און צו מאכן אלע מלאכות אין דעם פעלד, און זיי האבן זיך צוזאמגענומען אלע צוזאמען זיך צו גרייטן אריינצוגיין אין שטאט, אבער די ברייתא איז דא מער מאריך, ווייל אין הקרובין רשאין ליכנס עד שיבואו רחוקים ויכנסו כולם כאחד, די וואס זענען נענטער צום שטאט טארן נישט אריינגיין פאר די וואס זענען ווייטער, וואס טייטש זיי נעמען זיך צוזאם ביים אריינגאנג פון שטאט און אזוי גייען זיי צוזאמען אריין אינעם שטאט, פארוואס? כדי מ'זאל נישט חושד זיין טאמער יעדער העט אריינגיין ווען ער וויל, איז דער וואס העט אריינגיין די לעצטע דארט צום סוף, דער וואס איז גאר ווייט פון שטאט, העט מען זאגן אז ער האט נישט אויפגעהערט צו ארבעטן ביי די ערשטע תקיעה, האט זיך פארשלעפט, האט ווייטער געארבעט, מען וויל דאס נישט טון און במילא ווארט מען אלע זאלן זיך צאמנעמען און אזוי גייט מען אריין. זאגט אבער די ברייתא ווייטער ועדיין חנויות פתוחות ותריסין מונחין און די געשעפטן זענען נאכאלץ אפן, און די תריסין דאס איז געווען אזעלכע העלצלעך וואס פלעגט פארהאקן די טירן און די פענסטערס פון די געשעפטלעך פלעגט מען אויך אראפ נעמען און לייגן אויף דעם די סחורה, דאס איז נאך אלץ אויסגעלייגט, וואס טייטש ווען די פעלדסלייט קומען נאך אהיים זענען די געשעפטן נאך אפן, התחיל לתקוע תקיעה שניה אבער ביי די צווייטע תקיעה וואס דאס איז א תריעה בעצם, נסתלקו התריסין נעמט מען אוועק די אלע סטענדס די אלע זאכן וואס די סחורה ליגט אויף דעם, וננעלו החנויות און מען פארשליסט די געשעפטן. ביי די דריטע אבער זאגט די ברייתא ועדיין חמין מונחין על גבי כירה, און ווי רש י זאגט דא רעדט מען פון הייס וואסער וואס מען פלעגט דארפן מוזג זיין די וויין אמאליגע צייטן די וויין איז געווען גאר שארף מען האט געדארפט אויסמישן מיט וואסער מען האט עס אויסגעמישט מיט הייס וואסער, איז די הייס וואסער ליגט נאך אויפן כירה אויפן פייער וקדירות מונחות על גבי כירה און די זעלבע זאך די טעפ פון די טשולנט ליגט נאך אלעס אויפן פייער וואס טייטש דאס דארף מען נאך נישט אנגרייטן אויף שבת אבער התחיל לתקוע תקיעה שלישית ביי די דריטע תקיעה דעמאלטס סילק המסלק נעמט מען אראפ די טעפ פון די פייער והטמין המטמין די אלע טעפ וואס מען דארף האבן אויף מארגן איז מען מטמין מען מאכט הטמנה און אזוי ווי מען האט געזען דוקא אזא סארט הטמנה פון א זאך וואס איז נישט מוסיף קיין הבל ס'איז נישט מוסיף קיין היץ קען מען מאכן דעמאלטס הטמנה מען גרייט זיך שוין צו צו שבת, והדליק המדליק און מען צינדט שוין אן די לעכט, ושוהה, און מען ווארט, כדי צליית דג קטן או כדי להדביק פת בתנור ווי מען האט געזען, ס'איז דא א קליינע הפסקה ביז די לעצטע תקיעות, און נאכדעם ותוקע און מריע ותוקע, ושובת און נאכדעם איז מען שובת פון אלע מלאכות, אלע מלאכות הערן זיך אויף. פירט אויס די ברייתא, אמר רבי יוסי בר חנינא, שמעתי שאם בא להדליק אחר שש תקיעות, מדליק, כ'האב געהערט אז טאמער איינער וויל צינדן לעכט נאך אלע תקיעות נאך מען האט געענדיגט אלע קען מען נאך אלץ צינדן פארוואס שהרי נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת להוליך שופרו לביתו ווייל היות וואס דער וואס בלאזט די שופר דער חזן ער דארף דאך אהיים גיין ער דארף דאך אהיים גיין מיט זיין שופר ער דארף עס אוועק פאקן און במילא האט מען געגעבן צייט ער זאל אהיים גיין ווייל די שופר איז דאך מוקצה, און במילא על כל פנים אין די צייט וואס ער קען אהיים גיין קען א צווייטער דערווייל צינדן לעכט און במילא דארף מען נישט אינגאנצן אויפהערן מלאכות, נאר טאמער ער האט נישט געצינדן קען מען נאך צינדן, אמר לו, אבער א צווייטע תנא האט אים געזאגט, אם כן נתת דבריך לשיעורין עס קען נישט זיין אזא זאך, פארוואס? ווייל יעדע שטאט איז דאך אנדערש, אין איין שטאט וואוינט די חזן ממש לעבן דארט ווי מען בלאזט, די צווייטע שטאט וואוינט אין די אנדערע עק שטאט, דא וועסטו זאגן אז מען מעג טון מלאכות אסאך שפעטער, דא וועסטו זאגן מ'מעגט טון קערצער, ס'וועט ארויסקומען גרויסע מכשולות, און ממילא אלא נאר, נישט אזוי דער מנהג, דער חזן גייט נישט אהיים מיט זיין שופר, נאר מקום צנוע יש לו לחזן הכנסת בראש גגו, דער חזן האט א קליינע פלאץ דארט צו באהאלטן דעם שופר, ששם מניח שופרו, ער ענדיגט בלאזן לייגט ער דארט אוועק דער שופר, לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות, ווייל מ'טאר נישט טראגן נישט קיין שופר און נישט קיין חצוצרות שבת, פארוואס, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווייל ס'איז מוקצה, און פארדעם האט מען עס באהאלטן דארט אויפן דאך. פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן אבער געלערנט אין א ברייתא שופר מטלטל וחצוצרות אינם מטלטלין, אז א שופר מעג מען טראגן שבת ס'איז נישט קיין מוקצה נאר א חצוצרות איז מוקצה, איז וועט מען באלד זעהן וואס איז אנדערש א שופר פון א חצוצרה, ווייל א חצוצרה א טראמפייטער קען מען גארנישט טוהן מיט דעם, א שופר קען מען נוצן אויף אנדערע זאכן אויך חוץ פון בלאזן, בלאזן טאר מען טאקע נישט בלאזן שבת א כלי שמלאכתו לאיסור, אבער מען קען עס נוצן אנצוטרינקען א קליין קינד, איז במילא האט עס א גוטע שימוש וואס מען קען נוצן דעם שבת, און פאר דעם מעג מען עס טראגן ס'איז נישט קיין מוקצה, איז ווי קען די ברייתא די ערשטע ברייתא זאגן אז מען טאר נישט טראגן לא את השופר ולא את החצוצרות, אין א צווייטע ברייתא שטייט אז א שופר מעג מען יא טראגן, ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף, לא קשיא, כאן ביחיד, כאן בציבור, ס'ווענדט זיך וועלכע סארט שופר, א שופר פון א יחיד, פון א פריוואטע מענטש, דאס אוודאי מעג מען טראגן, ווייל מען קען עס נוצן אויף א אנדערע שימוש, מען קען עס נוצן אויף צו אנטרינקען א קינד, מה שאין כן א שופר פון א ציבור וואס מען באנוצט עס נישט אויף אנדערע זאכן נאר אויף צו בלאזן, דאס טאר מען טאקע נישט רירן שבת, דאס איז מוקצה. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, האט אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, וביחיד למאי חזי, וואס טוסטו מיט א שופר פון א יחיד? וואס קען מען טון מיט דעם חוץ פון בלאזן? נאר וואס דען? וואס טוסטו מיר זאגן הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק, מען קען עס נעמען און אנטרינקען א קליין קינד מיט וואסער, מען קען עס נוצן אלס א כלי, אויב אזוי פרעגט אביי בציבור נמי חזי לגמע לתינוק עני, פון א שופר פון א ציבור קען מען אויך נוצן אויף אנצוטרינקען א תינוק וואס איז א עני וואס די ציבור דארף אים בעצם מפרנס זיין אבער מילא קען מען נוצן כספי ציבור אים אנצוטרינקען, איז ווייטער שווער פארוואס זאגסטו מיר אז ס'איז דא א געוויסע שופר וואס מעג יא טראגן א געוויסע שופר טאר מען נישט טראגן טאמער מען מעג טראגן מעג מען טראגן אלע ותו און נאך מער פרעגט אביי והא דתניא מיר האבן דאך געלערנט אין נאך א ברייתא אז כשם שמטלטלין את השופר כך מטלטלין את החצוצרות אז מען מעג ביידע טראגן מני ווער איז דער תנא וואס האלט אז ביידע זענען נישט קיין מוקצה, וואס טייטש אפילו וועסט מיר זאגן אז א שופר קען מען נאך נוצן אויף אנצוטרינקען א קינד א חצוצרה קען מען דאך זעכער נישט נוצן אויף גארנישט חוץ פון בלאזן מיט א טראמפייטער, און במילא ווער איז דער וואס האלט אז מען מעג אלעס טראגן, אלא נאר, און במילא ענטפערט אביי א גאנץ אנדערע תירוץ, זאגט אביי לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה צווישן די דריי ברייתות, הא ר' יהודה, הא ר' שמעון, הא ר' נחמיה, איז אזוי, קודם כל איז דא א מחלוקת צווישן ר' יהודה און ר' שמעון ביי מוקצה, ר' שמעון איז מיקל ביי אלע דיני מוקצה, און ר' יהודה איז מחמיר ביי אלע דיני מוקצה, איז במילא, קודם כל, פארענטפערט מען יעצט צוויי פון די ברייתות, די ברייתא וואס זאגט אז מען מעג טראגן אלעס, א שופר מיט א חצוצרה, דאס גייט כשיטת ר' שמעון וואס ר' שמעון איז מיקל ביי מוקצה, די ברייתא וואס לאט נאר טראגן א שופר, און נישט קיין חצוצרה, דאס גייט כשיטת ר' יהודה, וואס ר' יהודה וועט האלטן א שופר מעג מען טראגן ווייל מען קען עס נוצן אנצוטרינקען א תינוק, מה שאין כן א חצוצרה וואס מען קען עס אויף גארנישט נוצן, נאר אויף אן איסור נאר אויף צו בלאזן מיט דעם, מה שאין כן הא ר' נחמיה, ס'דא א דריטע מאן דאמר ר' נחמיה, וואס ר' נחמיה האלט אז כדי מען זאל מעגן טראגן א כלי שבת ס'זאל נישט זיין קיין מוקצה, איז נאר טאמער מען טראגט עס אויף צו נוצן צו זיין געוויסע תשמיש, למשל, א מעסער, האלט ר' נחמיה אז טאמער די מעסער איז א מעסער וואס איז געמאכט אויף צו עסן, טארסטו נישט מטלטל זיין די מעסער אויף צו שניידן א שטריק למשל, אפילו אז די שטריק מעגסטו שניידן שבת, אבער היות ס'איז נישט אויף דעם תשמיש איז עס מוקצה, און במילא. זאגט אביי, די ברייתא וואס לאט נישט טראגן נישט קיין שופר נישט קיין חצוצרה דאס גייט כשיטת ר' נחמיה, וואס ר' נחמיה וועט טאקע האלטן אז אפילו איך קען נוצן דעם שופר אן צו טרינקען א תינוק אבער היות וואס דאס איז נישט די געהעריגע שימוש פון דעם כלי טאר מען דאס נישט טראגן. איי אויב אזוי פרעגט זיך די שאלה, לכאורה טאמער ר' נחמיה האלט מען טאר נישט טראגן א שופר איז כל שכן אז מען טאר נישט טראגן א חצוצרה ווייל אז א שופר וואס האט א שימוש וואס מען מעג טון מיט דעם שבת זאגט ר' נחמיה מען טאר נישט טראגן כל שכן נישט א חצוצרה, און ממילא שטעלט זיך די שאלה פארוואס שטייט לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות, טאמער שופר נישט אוודאי נישט חצוצרות, יעצט ווען עס וואלט געשטאנען פארקערט לא את החצוצרות ולא את השופר דאס פארשטיי איך, קודם זאגט ער חצוצרות, נאכדעם זאגט ער נישט נאר חצוצרות נאר שופר אויך נישט, אבער טאמער ער זאגט שופר נישט, פארשטיי איך אליין אז חצוצרות נישט, פארדעם זאגט אביי ומאי שופר נמי חצוצרות, און דאס וואס שטייט שופר מיינט נישט שופר, נאר שופר מיינט חצוצרות, און חצוצרות מיינט שופר, און ממילא ווען ס'שטייט שופר און נאכדעם חצוצרות מיינט עס בעצם חצוצרות און נאכדעם שופר, און פארדעם שטימט די סדר הדברים, זאגט טאקע אביי, כדרב חסדא דאמר רב חסדא, הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש, ס'דא דריי זאכן וואס זייער נעמען זענען געטוישט געווארן נאכן חורבן, די ערשטע איז חצוצרתא שופרא שופרא חצוצרתא, אז א חצוצרה הייסט היינט א שופר און א שופר הייסט היינט א חצוצרה, למאי נפקא מינה, וואס א נפקא מינה מ'זאל וויסן אז די ווארט האט זיך אויפגעטוישט פרעגט די גמרא, לשופר של ראש השנה, אז זאלסט וויסן אז דאס דארף בלאזן ראש השנה מיט א שופר, מיינט נישט א שופר וואס מען רופט היינט א שופר וואס דאס איז די אמאליגע חצוצרה וואס דאס איז בעצם א חצוצרה, נאר ס'מיינט א אמת'ע שופר וואס מען רופט נאכן חורבן חצוצרה, די צווייטע ווארט ס'האט זיך אויסגעטוישט איז ערבה צפצפה, צפצפה ערבה, וואס האט געהייסן אמאל ערבה האט געהייסן נאכן חורבן צפצפה, וואס האט געהייסן פארדעם צפצפה הייסט ערבה, למאי נפקא מינה וואס א נפקא מינה איז ללולב, דארף טאקע וויסן אויף א לולב, ווען מען דארף נעמען ערבה, וואס נאכן חורבן האט מען דאס גערופן צפצפה, זאלסט נישט נעמען וואס הייסט נאכן חורבן ערבה, נאר זאלסט נעמען א צפצפה, און די דריטע זאך איז פתורא, פתורתא, פתורתא, פתורא, ס'טייטש פתורא דאס איז א גרויסע טיש, פתורתא איז א קליינע טיש, און די צוויי ווערטער האבן זיך אויפגעטוישט, למאי נפקא מינה, זאגט די גמרא למקח וממכר, אז טאמער א מענטש פארקויפט פארן צווייטן א פתורתא דארף ער אים געבן א גרויסע טיש, זאגט די גמרא אמר אביי, האט אביי געזאגט אף אני נאמר, איך העל אויך, צולייגן א ווארט וואס האט זיך אויפגעטוישט, הובלילא בי כסי, בי כסי הובלילא, וואס ס'דא צוויי חלקים פון א בהמה א המסס מיט א בית הכוסות, הובלילא וואס דאס איז די המסס הייסט היינט בי כסי וואס אמאל האט עס געהייסן בית הכוסות און בית הכוסות האט זיך אויפגעטוישט מיט המסס וואס איז דאס המסס מיט בית הכוסות איז ווען א בהמה עסט גייט אריין די עסן גייט אריין קודם כל גייט עס אריין אין די כרס פון די כרס די ערשטע מאגן גייט עס אריין אין די בית הכוסות און פון די בית הכוסות, בית הכוסות איז אזא דיקע מאגן, ס'איז געמאכט פון צוויי ווענט וואס איז צוגעקלעבט מיט אזא שומן מיט אזא פעטנס, ס'קוקט אויס דא כוסות אינדערמיטן, פון דארט, נאכדעם דאס גייט קודם איז די בהמה מעלה גרה, ער קייט עס איבער, שפעטער פארט עס אריין אין די המסס, המסס האט גאר א דינע וואנט, על כל פנים די צוויי ווערטער האבן זיך אויפגעטוישט, זאגט גמרא למאי נפקא מינה, וואס איז א נפקא מינה צו וויסן וואס הייסט וואס, זאגט די גמרא למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות, דמצד אחד כשרה, ומשני צדדים טריפה, אז טאמער מען טרעפט א נאדל אין די בית הכוסות וואס די דין איז, ס'שטייט אין די גמרא זאגט אין חולין אז טאמער מען טרעפט א נאדל אין די בית הכוסות, די בית הכוסות איז א געדאפלטע וואנט, און ממילא טאמער מען זעט א נאדל נאר פון איין זייט פון די אנדערע זייט זעט מען נישט די נאדל, איז די בהמה נישט טרייפה, וואס טייטש ס'גייט נישט שטארבן, ס'מוז נישט זיין די בהמה וועט שטארבן, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, דאס איז די בית הכוסות איז נאך פארמאכט, ס'איז נאר דא א לאך פון איין זייט, מה שאין כן די המסס אז מ'זעט א נאדל אפילו מ'זעט נישט אז ס'שטעקט זיך ארויס די אנדערע זייט, היות ס'איז גאר א דינע וואנט איז זיכער ס'וועט אריבערגיין, און ס'זיכער די בהמה וועט שטארבן פארדעם איז די בהמה א טרייפע, און ממילא איז א גרויסער נפקא מינה וואס הייסט המסס און וואס הייסט בית הכוסות. זאגט די גמרא אמר רב אשי, האט רב אשי צוגעלייגט נאך א ווארט ס'האט זיך אויפגעטוישט אף אנו נאמר בבל בורסיף בורסיף בבל, די צוויי שטעט האבן זיך אויך אויפגעטוישט די נאמען, למאי נפקא מינה וואס א נפקא מינה? לגיטי נשים, ווען איינער געט א גט פאר א פרוי מוז שטיין די נאמען פון די שטאט דארט און טאמער ס'שטייט א אנדערע שטאט איז די גט פסול און במילא איז א גרויסע נפקא מינה וועלכע שטאט הייסט וואס מ'קען נישט שרייבן אן אמאליגע נאמען פון א שטאט דארף שרייבן א היינטיגע נאמען פון א שטאט און ממילא אז בבל הייסט היינט בורסיף דארף מען שרייבן בורסיף די זעלבע זאך פארקערט דאס איז איין פשט אין רשי א צווייטע פשט אין רשי זאגט רשי אז די גמרא זאגט אין גיטין ס'דא א תקנה ס'געווען א תקנה אז ווען מ'שיקט א גט מיט א שליח פון חוץ לארץ קיין ארץ ישראל דארף דער שלוח זאגן בפני נכתב בפני נחתם, א גאנצע סוגיא דארט, וואס די תקנה איז נאר געמאכט געווארן אויף חוץ לארץ אויף בבל האט מען נישט געזאגט די תקנה, ווייל די מענטשן אין בבל האבן געוואוסט פונקט ווי צו שרייבן א גט, על כל פנים, פאר דעם איז א גרויסע נפקא מינה וואס איז בבל, אז נישט די בבל וואס מען רופט היינט בבל נאר די בבל וואס איז געהייסן אמאל בבל, דארט איז נישט געזאגט געווארן די תקנה אבער ביי די היינטיגע בבל אוודאי איז יא דא די תקנה, הדרן עלך במה מדליקין, הדרן עלך במה מדליקין, הדרן עלך במה מדליקין.